אונז קומען דא אן צו די סוף פון די הלכות ספר התורה פון משנה תורה, די ספר הלכות, מצוות. ס'איז אלעמאל אינטערעסאנט צו באמערקן אז די לעצטע מצוה, די לעצטע צוויי מצוות זענען ממש מצוות וואס פירן אויס. די גאנצע מעשה זאגט דאך דא אז אויב מ'וועט טון די מצוות, אזוי ווי אונז גייען זען באלד, מ'האט שוין געזען אין אנהייב, וועט זיין גוט, וועט זיין ברכות. און וואס קומט אויף? וואס איז די לעצטע מצוה? אז ווען ס'וועט טאקע זיין די ברכות, וועט מען קומען וועט מען דאנקען די אייבערשטער אויף די אלע ברכות און וואס איז די מצוה פון כי תבוא אל הארץ, וירשתה וועט אלץ גיין גוט, וועסטו נעמען מראשית כל פרי האדמה וועסט לייגן גיין צו די מקום אשר יבחר, אלץ וואס האמער שוין געלערנט אין די גאנצע ענין פון די מקום אשר יבחר פריער, און וועסט גיין צו די כהן אשר יהיה בימים ההם, וואס האמער געלערנט וועגן דאס אויכעט פריער, און וואס וועסטו זאגן הגדתי כי באתי, און וועסט זאגן א גאנצע אמירה ארמי אובד אבי וועסט דערציילן די גאנצע מעשה, וואס פון דא נעמען אונז די מעשה פון סיפור יציאת מצרים, וואס מען זאגט פסח די מעשה פון ווידוי ביכורים, די נקודה איז אז די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים און אונז געהאלפן און אונז געברענגט די פלאץ און איך ברענג עס ועתה הנה הבאתי און ס'איז טאקע געלונגען די גאנצע די גאנצע פראסעס וואס די תורה האט געדארפט אנברענגען ס'איז געלונגען און דאס זאגט א מענטש צוריק בהודאה ביי די ווידוי פון ביכורים לפני ה' אין די בית המקדש און וואס ער פירט אויס, ווייטער וואס ער פירט אויס אלעמאל ושמחת בכל הטוב זיין צופרידן זיין פרייליך, און וועסט דאס צאם צאם שעירן אויכעט אתה והלוי והגר אשר בקרבך, ווייטער ביכורים אויך דארף מען שעירן מיט די לווים, נאכדעם האבן אונז די מצוה וואס אונז רופן ווידוי מעשר, און ווייטער און אפילו שארפער די זעלבע נקודה, מען ענדיגט מעשר'ן מען האט געבן טאקע געגעבן ללוי לגר ליתום ולאלמנה, זיי האבן געגעסן ושבעו יא ואכלת ושבעת און יעצט קומט וברכת. וואס וועסטו זאגן בערתי הקודש מן הבית וואס דא די ווידוי האט א מטרה סאו ס'הייסט מיט דעם וואס מ'הייסט פאר א מענטש זאגן מיט דעם כאילו מאכט מען זיכער אז יעדער האט טאקע געגעבן די אלע מעשרות פון די אלע דריי יאר און אזוי ווייטער און וואס וועסטו זאגן כ'האב טאקע געגעבן לגר ליתום און אזוי ווייטער און מ'לייגט צו נאך פרטים כ'האב נישט געגעסן באוני כ'האב נישט געגעסן בטמא נישט געגעבן למת בקיצור איך האב געפאלגט וואס האסט מיך געהייסן, וואס וועט זיין וואס איז יעצט, וואס אונז לערנען א גאנצע צייט השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך ואת האדמה כאשר נשבעת לאבותינו, דאס איז די מצוה וואס פירט ממש אויס די ענין פון די מצוות און דאס איז די לעצטע מצוה עד כאן ספר המצוות פון משנה תורה, און יעצט גייען אונז אנהייבן א לאנגע סיריעס, די גאנצע רעסט פון די ספר. מער ווייניגער ביז סוף ספר דברים גייט זיין וויאזוי מען פירט אויס נאכדעם וואס מען האט געמאכט די אונז ווייסן די מצוות נאכדעם אונז האבן די מצוות גייט משה רבינו זאגן אזהרות אויף דעם גייט מען כורת זיין ברית אויף דעם גייט מען מאכן ארורים און געבן א תוכחה אויף דעם און אזוי ווייטער אלע זאכן אבער דאס איז די ענד די ענד פון די מצוות און אויף דעם ענד קומט די תורה און גיבט א שטיקל דרשה זייער א שיינע דרשה איינע פון די שענסטע שטיקלעך אין ספר דברים.

נאך דעטס היום הזה, נאכדעם וואס מ'האט באקומען די גאנצע תורה פון פרשת ראה ביז דא פרשת כי תבוא, די אלע מצוות, איך ווייס איך האב נישט געמאכט קיין ליסט וויפיל מצוות זענען דא דא על פי פשט אבער א לאנגע ליסט פון מצוות, נאכדעם וועסטו האבן די אלע מצוות, וועט זיין די זאך דורכדעם די קבלה וואס מען גייט יעצט מאכן די קבלה בפועל ממש, מען גייט עס מקבל זיין ביי הר עיבל און אזוי ווייטער אפאר מאל מקבל זיין ממש אבער די נקודה דאס איז אזוי ווי די מעמד הר סיני די צווייטע מעמד הר סיני, עס איז געווען איין מעמד הר סיני. ספר שמות, יא די ערשטע, אונז האמיר שוין גערעדט וועגן דעם פרשת ואתחנן, אבער דא איז כאילו די צווייטע מעמד הר סיני, די מעמד משנה תורה, וואס היום הזה האט די אייבערשטער געהייסן די מצוות און השם האמרת, וואס מיינט האמרת האסטו ארויסגעזאגט, האסטו מפרש געווען, האסטו מבדיל געווען, די נקודה איז אז דא איז געווארן, דאס איז אזוי ווי די כריתות ברית וואס ווערט אין די אמירה, אין די האמרת, האסט געמאכט זאגן, אסאך טייטשן פונקטליך וואס די ווארט מיינט, דאס איז נישט דא אין אנדערע פלעצער די ווארט, אבער דאס איז די ווארט, דו וועסט טוהן, ללכת גיין בדרכיו, להיות לך לאלקים, פשוט מיינט נישט דינען קיין עבודה זרה, יא עס זאל זיין דיין גאט, דיין גאט וועט זיין דער אייבערשטער, וועסט גיין זיינע דרכים, וועסט פאלגן זיינע מצוות, און די אייבערשטער וועט טוהן זיין דזשאב, זיין דזשאב איז עס זאל זיין עם סגולה, און דאס אויך לשמור כל מצוותיו, וואס דאס איז זייער אינטערעסאנט אז עס שטייט אויך א צווייטע מאל, מען דארף פארשטיין וואס גייט דא פאר, אבער די עיקר לתתך עליון על כל הגוים, און להיותך עם קדוש דאס איז די זאך וואס די אייבערשטער האט צוגעזאגט אזוי זייער ענליך צו וואס ער געזאגט אין ספר שמות והייתם לי סגולה מכל העמים דאס איז די להיותך עם קדוש דאס איז די אויספיר פון די פרק דאס האבן אונז א זייער שיינע פרק וואס עס פירט אויס כאילו די ענין מען ברענגט ביכורים זייער דרך אגב ס'איז די ערשטע מאל וואס עס שטייט ווי א נוסח כאילו א נוסח התפילה אין די תורה פאר דעם אונז זאגן עס נוצן עס טאקע פאר די קאמ פאר די הגדה של פסח וואס איז אויך עפעס אזא סארט אמירה דאורייתא תפילה איז אפשר אויך מדאורייתא אבער נוסח התפילה איז זיכער נישט דאורייתא ס'איז דא דא אזויווי א נוסח תפילה וואס איז דאורייתא וענית ואמרת בזה הלשון כ'ווייס נישט צו מ'איז ממש מחויב צו זאגן בזה הלשון אבער ס'שטייט א לשון אין די תורה אויך וידוי מעשר שטייט בזה הלשון און די ביידע זאכן ווייזן אונז אונז דאנקען די אייבערשטער אז ס'טאקע געלונגט די גאנצע זאך און אונז זאגן עס ממש בדרך התנאי עס איז אזויווי רשי זאגט עשינו מה שגזרת עלינו יעצט האסטו טוען וואס דו האסט צוגעזאגט השקיפה ממעון קדשך און און אזוי האבן מיר די פסוק וואס גייט מאכט א סיכום פון די צוויי זאכן היום הזה השם אלקיך האמרת, את השם האמרת והשם האמירך, און ס'דא ביידע זייטן פון די תנאים.